אזוי ווי דער הייליגער רבי האט געזאגט, איך האב אמאל געהערט איינער פון רבינ'ס מענטשן, מען איינער פון די תלמידים האט געהייסן חייקל, מען האט אים אמאל געזען זיצן ביים ציון, שוין נאכן רבינ'ס הסתלקות, און ער בעט דארט ביים ציון, מען געהערט א דיבור וואס ער האט געהערט וואס אנדערע האבן נישט געהערט. האט ער געבעטן דארט הייליגער רבי, העלף מיר מיינע קינדער און אייניקלעך זאלן אלע מסיים זיין שס, איך האב אליינס געהערט פון דיר, האט ער געזאגט צום רבי, איך האב אליינס געהערט פון דיר אז ווען מען ענדיגט שס, מען איז זוכה מסיים זיין שס. ציט מען ארויף אויף זיך א צלם אלקים, און מען האט איינגעפירט אין תלמוד תורה אין יבניאל אלע קינדערלעך גייען צו די בר מצוה, האבן שוין זוכה געווען גורס צו זיין שס, דורך גיין שס, זאגן שס, דאנק דעם הייליגן באשעפער, דאס שוין ביי מיר, ברוך השם אלע מיינע קינדער האבן געהאט די זכיה ענדיגן שס פאר די בר מצוה. אלע האבן שוין זוכה געווען שס, אויך מיין איידעם, יעצט האלט איך שוין ברוך השם ביי נחמן נתן, זוכה געווען דורכצוזאגן שס, א מורא'דיגע מורא'דיגע געפיל, ברוך השם, איך האב שוין זוכה געווען חתונה צו מאכן קינדער, אייבערשטער העלף מיר אלע זאלן פילן די געשמאקע געפיל וואס מען פילט ביי חתונה פון א קינד, און עס איז דא נאך א גרעסערע געפיל אז מען קען זיצן ביי א קינד'ס סיום הש"ס, הייסט די קינד לערנט יעדן טאג כאפט ארויס זייטיגע צייטן, נאך א דף גמרא, נאך א דף גמרא, ס'גייט נישט אין איין מינוט, מענטש מיינט אז דאס געזאגט, מסתם זאגן איז א גרינגע זאך, א חשבון פון איבער צוויי און א האלב טויזנט בלאט גמרא, נעמען א גמרא יעדן טאג ביינאכט, אויב איז צופרי, ווען ס'מאכט זיך, שבת נאכמיטאג ווען א קינד וויל גיין שפילן, און מען דארף אים לאזן מיט שפילן, און דאן מען קען נישט פארלאנגען פון קינדער א גאנצן טאג לערנען און נישט שפילן, און מוז זיך גוט אויסגעבן, אבער קען מען אביסל לערנען, אביסל גמרא, אפאר שורות גמרא. ס'קומט דא הכרת הטוב פאר די אונזער חשובע מערכת החינוך, און דאנקען מהר"ן פאר די מנהל, די מחנכים, פאר די מלמד ר' חצקל סאמעט, און פאר די מלמד זומער דא ר' יעקב משה, וואס זיי, כ'נעם נישט די קרעדיט פאר מיר, איך נעם די גאנצע קרעדיט פאר די חדר, זיי לייגן אריין אין די קינדער טאג נאך טאג מיט א מורא'דיגע חכמה, חוץ די לימודים וואס ברוך השם מען לערנט פלייסיג. און ראש ישיבה האט אוועקגעשטעלט אלע לימודים גייט אן אין חדר אזוי ווי ס'גייט אן אין אלע תלמוד תורה'ס, און נאר אין די זייטיגע צייטן אויפבויען די קינדער, נעם א גמרא זאג גמרא, דאס מיינט אזעלכע זאכן, ממה נפשך אויב די קינד איז א פארשטענדיגער קינד און האלט מיט אלע לימודים אין חדר, נעם א גמרא וועסטו פארשטיין נאך מער, איז די קינד נישט אזוי פארשטענדליך און מען איז מקיום די הלכה וואס שטייט אין הלכות תלמוד תורה איז אפילו א קינד וואס איז נישט קיין פארשטייט נישט קיין מקרא קיין משנה זאל מען לאזן צווישן די קינדער זיצן ווייל עפעס אויפכאפן עפעס אריינגיין אין זיין נשמה נעם א משניות נעם א גמרא די מלמדים לייגן דאס אריין מיט א מורא'דיגע חכמה נישט מיט קיין נישט מיט קיין כפיה א חכמה מיט טיקעטס און מיט און מיט כבוד ס'גייט ביי קינדער מ'מאכט א סיום און מ'מאכט נאכאמאל א סיום און א גאנץ יאר קומט מען ארויס כמעט יעדע איין מאל א וואך איז אויסגעשטעלט גיי איך אריין אין די וויליסבורגע תלמוד תורה און איין מאל א וואך קום איך דא אין ליבערטי און ירושלים'ער תלמוד תורה בעט זיך שוין אויך איך זאל קומען צו זיי נו דארף איך דארף איך שוין ענדיגן חתונה מאכן מיינע קינדער קען איך חתונה מאכן די קינדער איך קען דאך פארן אין יעדע מדינה מדינה מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף ס'קומט צו גשמיות דארט דארף מען זיין רואיג כ'האב שוין א הויז כ'בין שוין סעטל כ'האב שוין מיין קאר כ'האב שוין מיין פענשן אבער ס'קומט צו רוחניות איז נישט גאר אזוי א מענטש זאל זיין צופרידן ברוך השם יעצט קומט אריין די נייעס אז ס'עפענט זיך אויף יעצט אלול די פערדע בית פייגא, ברוך השם האט מען געעפנט אין וויליאמסבורג, מוהרא"ש האט געשריבן דעמאלטס ס'איז שוין א מעשה פון צען יאר צוריק, האט מוהרא"ש געשריבן דעם בריוו, ס'געווען אזוי שווער, מ'האט קוים געהאט געעפנט די חדר, און געווען אזא חוזק אין דעם חדר, האט מוהרא"ש מיר געשריבן דעם בריוו, און מיר האבן געזאגט די הייליגע סאטמארע רבי זכר צדיק לברכה האט אנגעפאנגען בית רחל מיט מסירות נפש מיט צוויי קינדער עס האלט שוין היינט ביי צען טויזנט דעמאלט האט געהאלטן ביי צען טויזנט אסאך מער קען עס אפילו נישט נאכגיין אין די גאנצע וועלט א צדיק מאכט אויף א ברענגט מסירות נפש גייט עס און גייט עס און וואקסט עס עפן אויף א מיידל סקול וועסט מצליח זיין נישט קיין חוזק אין די וועלט גייט זיך עס שוין א חוזק אבער אין היכל הקודש איז עס א חוזק קיינער וויל נישט אריינשיקן די קינדער נישט יעצט, ווען מ'האט שוין געלעבט, מ'קוקט מיך אן, וואס, וואס מאכסטו נייע זאכן דא, לאז אונז, לאז מנוחה, לאז דעם עולם שלאפן, מ'קען אביסל דאנערשטאג נאכט הערן אביסל חיזוק, וואס ווילסטו, לאז מיינע קינדער האבן א געהעריגע חדר, ברוך השם עפנט זיך יעצט האב איך געזאגט, איך וויל עס זאגן די ערשטע בית פייגא, נאכדעם נאך בית פייגא דא אין שטעטל, און נאכדעם האבן מיר געעפנט, די יאר האט מען געעפנט אין קרית יואל האט מען געעפנט א בית פייגא און יעצט עפנט מען ירושלים חודש אלול עפנט זיך אויף א פערדע בית פייגא א מורא'דיגע שמחה מען לייגט אריין אין די קינדער ליבשאפט ליבשאפט צום אייבערשטן אמונה גלייבן אין אייבערשטן רעדט צום אייבערשטן בעט דעם אייבערשטן אבער איך קום אים א גרויסע הכרת הטוב פאר די מלמדים רבי סאמעט רבי חזקל וואס האט נאך געלערנט ביי מיר אויך אלס קינד נאך אין ווין

עס קומט אויס דאנערשטאג נאכט איז א שיעור פאר אינגעלייט, האבן מיר געטראכט נו וואס איז די בעסטע פאסיגע צייט צו מאכן א סיום הש"ס דא און ווייזן פאר אינגעלייט, ווי אזוי קען מען עס אריינברענגען טאקע אין שטוב אויך אז די קינדער זאלן אויך האבן א חשק צו לערנען, פון איין זייט דארף מען טאקע אכטונג געבן אז די קינדער זאלן שפילן און די קינדער זאלן האבן פאן און די קינדער זאלן א קינד קומט אהיים פון חדר נישט נאר יעצט יעצט גייט מען מאכן א פראגראם זיך צו לערנען, א קינד קומט אהיים פון חדר ער האט אין קלאס געלערנט אין חדר יעצט גייט טאנץ

די אייז איז די זעלבע אייז וואס מען געט יעדע וואך, קען מען דאך מאכן אז דאס זאל יעצט זיין פאר די סיום אייז, עלטערן מיינען מען דארף שטאפן די קינדער און געבן פאר די קינדער, מען געט זיי אזוי סאך אז מען האט שוין אלעס, מען דארף שוין גארנישט, מאכט נישט אויס, קינדער איז נאר די די די הנאה מיט די שמחה מיט די רעדן און און אז ס'האט דא א גאסט ביים טיש, עס געהערט, די געבן זיך א פייער, דעם זעלבן

מיט קליינע קינדער אביסל לערנען און די זעלבע זאך חינוך הייבט זיך נישט אן ביי קינדער חינוך הייבט זיך אן ביי די טאטע די טאטע זיצט אין דערהיים נאך א טאג ארבעט אוה האב מיר דא א שיינע שטעטל אוה האב מיר דא א שיינע קהילה ווייסט די שיינקייט פון די קהילה איז זיי ארבעטן ביטער שווער ביטער שווער מ'דארף לויפן צופרי קוים ער כאפט אריין שחרית קוים ער לויפט אין מקוה קוים קוים קוים ער ווייסט ער ווייסט נישט וואו ער מוז לויפן דעקן זיין רענט און דעקן זיין מארגעדזש און ער קומט אהיים און העלפט אביסל די ווייב און ער עסט נאכטמאל און ער און ער גייט צוריק דאווענען מנחה מעריב און ער קומט אהיים אבער דער טאטע גייט נישט שלאפן דער טאטע האט א שיעור אין גמרא דער טאטע עפנט אויף די הייליגע גמרא דער טאטע עפנט אויף די הייליגע גמרא פארשטייט גאר נישט אבער ער זינגט די ווערטער אזא מורא'דיגע מתיקות די קינדער זעען דאס קינדער וועלן נאכמאכן א טאטע זיצט א טאטע מיט א טעלעפאן מיט לצנות מאכט לצנות לצנות אויף אים לצנות אויף אים לצנות אויף אים, לצנות אויף אים, און מען לאכט, און מען מאכט חוזק, און מען מאכט געשפעט פון יעדן איינעם, וואס ווארט פאר די קינדער, וואס זאלן די קינדער וועלן? און ווער רעדט נאך אז ס'קומט שבת ביי די סעודה, וואס רעדסטו ביי די סעודה? פאליטיק? וואס רעדסטו ביי די סעודה? ווען דער רבי פון די חסידות האט דער געשלאגן דעם און דער געשלאגן דעם, דאס רעדסטו ביי די שבת סעודה? דאס אינטערעסירט דיך? פטר'סט דיינע דורות, רעד מיט דיינע קינדער, זיין שיינע זאכן, פרעג זיי וואס איז געווען אין חדר, און און זע זייערע צעטלעך, און ברוך השם דא מען שיקט אהיים, יעדע וואך, יעדע מלמד, יעדע טיטשער שיקט אהיים א צעטל, פון אלע קינדער, יעדע קינד האט עפעס א מעשה פון תפילה וואס ער האט געהאט, ער האט געבעטן דעם אייבערשטן ער איז אויפגעשטאנען שפעט, קודם קען מען וויסן וואס איז די נייעס, דאס איז די צייטונג, די עכטע צייטונג איז די מעשה פון תפילה. די די בלעטל וואס קומט ארויס איז דאך שוין צענזורירט אז זיי לייגן נאר זאכן וואס פאסט וואס ס'פאסט פאר די קהילה מ'גייט נישט לייגן קיין זאכן וואס פאסט נישט די מעשיות פון תפילה קענסטו פונקטליך זען ווער איז אויפגעשטאנען שפעט ווער יעדע וואך שטייט אויף שפעט ווער פארלירט די שיך יעדע נאכט יעדן צופרי א אז די שוין דארט אז איך זאל שיקן מיין קינדער אין דארט אויף אייך כ'האב געהאט א קינד איז דאס טייל מיינע קינדער דארט וואס נישט געדארף אבער דאס אלס מעשיות פון תפילה אויפגעשטאנען שפעט און טרעפט נישט קיין שיך

נישט אז ס'איז בארעכטיגט חס ושלום, מען רעדט דאך אבער קינדער, קינדער ווייסן דאך נאך נישט. נו, דאס איז די גאנצע טאטע. א תורה מיט א פארהערן. א צווייטע טאטע זיצט אין דער היים און ער מאכט עפעס א דזשאוק מיט די קינדער, ער מאכט עפעס א חידה מיט די קינדער, ער מאכט עפעס א אינטערעסאנטע זאך פרעגט ער זיי, וואס איז די זאך? און די קינדער לאכן, ער ווייסט, יא, מען זיצט ביים טיש, ס'איז געשמאק, ס'איז באטעמט, און נאכדעם רומט מען אויס דעם קינד, ער האט געמאכט א סיום, און מען רומט אים נאכאמאל אויס.

די ישיבה ענדיגט זיך יעצט, נאך א וואך צוויי דריי, און ענדיגט זיך די סיזאן, ענדיגט מען דעם זמן, ענדיגט מען פערצן יאר ישיבה, און מ'האט שוין ארויסגעגעבן דא, אסאך אסאך תלמידים, וואס מ'האט געזען דא אין ישיבה במשך די יארן אריינגעקומען בחורים, נישט אומוויסנד, אז וואס ברענט, וואס דער ווארט זאגט מען אויף א אומוויסנדער, גארנישט ווייסט ער נישט, ער זאגט מיר אז ער האט געזען דעם רבינ'ס נאמען אין די רב אין די גמרא, דער רב נחמן איז דער רבי, גארנישט, ער מיינט גארנישט.

לכאורה, קשה, קשה האט ער געוויסט מיינט, מיינט שווער. לכאורה, ואם תאמר איז שוין, אה, גאר נישט. און זיי האבן געפאלגט דעם רבי'ן, זיי האבן גענומען א משניות, גענומען א גמרא, געזאגט פרקים משניות, געזאגט דפים גמרא, אויסגעוואקסן לשם ולתפארת, היינט האבן זיי שוין חברותות, און היינט זיצט ער שוין ביי א גמרא שיעור, און היינט קען ער שוין געבן א גמרא שיעור. ער קען שוין פארלערנען גמרא. נו, דארף מען איין זאך טון, פאלגן דעם רבי'ן. ביי מיר הייסט דאס נישט אוועקווארפן שכל, ביי מיר הייסט אז דער רבי זאגט מען דארף קומען אויף אומאן, דאס הייסט אוועקווארפן שכל, דאס האט נישט קיין הענט און קיין פיס, וואס איז דא צו טון אין אומאן? ערשטע יאר, צווייטע יאר, עקסייטעד, מען פארט, מען ציט זיך, מען גייט קוקן די בית המדרש, מען גייט קוקן, איך האב דא אזוי סאך שיעורים, מוהרא"ש האט געזאגט עס וועט קומען אסאך יעדע חסידות וועט האבן א שיינע גרויסע מנין אין אומאן. מען פרובירט עס צו דערשטיקן, מען ווארפט ארויס דעם יענעם, אבער דאס גייט זיין די סוף, אזוי איז אויך איבערגעגאנגען מיט מענטשן, מענטשן דארפן די חיזוק צו רעדן, און עס קומען אויף אומאן, און עס איז שוין דא, שוין דא, איך האב געטון אסאך אסאך, איז וואס דא צו טון אין אומאן, וואס טוט זיך דארט, איז דא וואס, אפשר ביי א בחור איז אינטערעסאנט צו גיין צו, צו גיין דא, וואס איז דא, באמבלעך פון וואנט האסטו ארויפגעקלעבט אין גאנץ אומאן, ס'שטימט נישט.

דאס קענסטו טון אפילו דו ביסט געפארן אין קאנטרי, דאס קענסטו טון אפילו נאך א נאך א טאג ארבעט, דאס קענסטו טון יעדן טאג, דאס איז נישט קיין חילוק שבת זונטאג מאנטאג אהער אהין גאסי אפ, יא צו דעקן די באנק נישט צו דעקן די באנק און ס'איז גוט אדער נישט גוט און גייט יעצט אריבער מיט דיינע קינדער מ'האט אהיימגעשיקט די קינדער פון חדר מ'האט אהיימגעשיקט די בחור פון ישיבה אוה און מ'האט אהיימגעשיקט דעם מענטש ווייסט נישט וואו ס'פאלט באמבעס. יא, א פרק משניות קען איך זאגן, נעמען א חומש יעדן טאג, זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי, אביסל מעביר סדרה זיין, דאס קען איך טוהן, נעמען א גמרא, יעדן טאג אביסל, דאס קען איך טוהן, ס'איז נישט אוועקווארפן די שכל, אוועקווארפן די שכל איז, מ'קומט יעצט ראש השנה, דער רבי זאגט קום אויף אומאן, דער רבי זאגט אפילו מענטשן וואס איך קען א גאנץ יאר נישט פאררעכטן, איז אויך דאך א, וואס איז מיינט דאס, ווייל דער רבי האט דאך געזאגט קומסט צו אומאן, און קומסט צו מיין ציון, און זאגסט צען קאפיטלעך תהלים, אפילו אם עצמו וגברו עוונותיו ופשעיו, אפילו דו האסט געטוהן אזאנע ביטערע זאכן, וועל איך דיך ארויסנעמען פון שאול תחתית ביי די פיאות וועל איך דיך ארויסציען פון שאול תחתית נו פון אזאנע מענטשן קען נישט העלפן א גאנץ יאר עס קומען ראש השנה קען איך יעדן איינעם מתקן זיין ראש השנה איז א טאג וואס מען גייט יעדן איינעם משפט'ן דעם גאנצן יאר אלעס וואס גייט זיין יעדע פרט ופרט נישט שווער וואלט געוואלט זיין אינדערהיים אויסגערוהט אויפשטיין פארטאגס, ענדיגן תהילים, מאכן שיעורים, גיין אין בית מדרש, כאב שוין מיין מקום קבוע, כאב מיין מחזור, כאב דריי מחזורים, איינס אויף פירוש המילות, און איינס פאר הוגה פון רעדן, און איינס פאר רעדן, איך האב עקסטערע בשמים מיט עקסטערע לעמאן, א מענטש איז דא, ער גייט אין גן עדן, יעצט איז ער אין, יעצט איז ער אריין אין די אנדערע וועלט, יעצט קענסטו מיט אים נישט רעדן גארנישט, מחיה.

אבער מען גייט מיט זייער פון איך פאר דער רבי האט געזאגט קומען אויף אומאן איך פאר צום הייליגן רבי'ן מיר דאס איך אין אומאן אין אומאן גייט קיינער נישט באזוכן אין אומאן איז נישט דא וואס צו טון און איך געדענק איך פלעג אנפאנג נישט געהאט קיין אייגענע פלאץ פלעג איך גיין אין מיקס אין קלויז פאר יעדע מאל יעדע מאל קומען זאגן בחורים יא איך אויך איך אויך גיין אין קלויז די גרויסע מיקס איך שטאן מיט איך קום ארויס פון א ווארמע מיקס איז ס'פלעגט אויך זיין זייער קאלט נאך א איבער

ביזט נישט אלס חלוש איז נאך ראש השנה קומסט אן האסט א בעט ערגעץ קלאג דיך אראפ און ביזט געשלאפן אויפשטיין גיין אין מקווה פאדער זיין צו גיין צום ציון דו ביזט אין קאפיטל כלה און נאך דאס וואס אויסגיסן דיין הארץ אויב דו האסט א הארץ וואס דו ביזט גיסן דאך נאך נאך פארן אין די געוואלד אין מיין געוויסע ווי א אסויסער

דער רבי האט אמאל געזיצן מיט די טאכטער, אין אומאן. דער רבי האט געוואוינט אין ברסלב ווייסטו, און די לעצטע האלבע יאר, די לעצטע דריי פערטל יאר, איז דער רבי געגאנגען קיין אומאן. איז דארט איז דא די דירה אויבן, פלעג נעמען די בחורים אלע יארן און גייען ווייזן, איז דער איינער האט עס אפגעקויפט, און דארט האט מען געמאכט אזא אזא שיינע שטיין, מען האט געווייזן ווי ווי דער רבי איז אויסגעגאנגען. די קיבעלע פלעגט זיין א בוים. אנשי שלומינו פלעגן דארט אלץ זיצן זיך מסביר זיין, דארט איז געווען רבי'נס בעט, דארט איז דער רבי נסתלק געווארן, דאס איז נישט ווייט פון, נישט ווייט פון בית החיים. האט דער רבי געהערט ווי א פרוי שטייט דארט און וויינט ביי די קבר, וויינט ביי קבר, וויי א טאטע, וויינט ביי א טאטע. האט דער רבי זיך אנגערופן פאר די טאכטער, דו הערסט? זי מיינט אז דער מת הערט בכלל? ס'איז קיינער נישט דא וואס וויינט זי שוין אבער ווען איך וועל אוועקגיין פון דער וועלט דער רבי האט זיך אויפגעשטעלט דער רבי איז אריין אין צימער צוגעמאכט די טיר שריי טאטע אזוי ווי איך הער יעצט דו רופסט מיך אזוי ווי וועסט קומען צום ציון וועל איך הערן יעדע ווארט וועסט רעדן צו מיך און מגייט צום ציון און מ'איז זיך מתוודה מיר פארציילט אלעס וואס מיר געדענקט און אלעס וואס מיר געדענקט נישט בכלליות בפרטיות און מ'בעט ס'כדאי אז פאר מגייט צום הייליגן רבי'ן זיך מסדר פארצייכענען זאכן וואס מען דארף ווען מען גייט צו איינעם רעדן מען קומט אריין צו איינעם רעדן פארגעסן אלע זאכן וואס מען געוואלט פרעגן האסט אמאל א צרה די קענסט אמאל גיין צו איינעם א קלוגע מענטש וואס קען גיידן שוין איך קום איך ווייס שרייב מיר אויף כ'וויל די זאך שמועסן די זאך מיין זון ווי אזוי איך קען מיך אייסן נאך דעם מיט דעם נאך דעם מיין שכן נאך דעם מיט א טענענט נאך דעם איך מיט מיין ווייב נאך דעם באראבער נישט

איך זאג דאס איז דאס בעט א תפילה און דער ווארט איז ווי ווייטער א מענטש איז פון א זאך אלס מער האט ער א מוראדיגע א מוראדיגע חשק אין דעם אין דעם דער רבי אין דער ערשטע חלק סימן סמך וואו א יעדע גוטע זאך בפרט אז מ'דארף ווערן מקורב צו א צדיק דער רבי געבט דעם משל בפרט וועגן פארן צו א צדיק

ער האט יונג געווארן א בחור וואס דער טאטע זאגט אים, איין בלאט גמרא א טאג קענסטו לערנען, ומי שלומד כל היום הוא ברסלבית, טאטע שלאגט אים, טאטע איך געב דיר נישט קיין עסן, איין בלאט גמרא, מ'קוקט ווי מען האלט איין, אה אז אקעי א בלאט גמרא איז שוין א ברסלב, אה דו לערנסט אזוי שנעל א בלאט גמרא, און אין ר' נתן'ס צייטן זאגט אים דער מתנגד דא פאר זיין זון, א בלאט גמרא קענסטו, דו לערנסט מער ווי א בלאט גמרא א טאג, מי שלומד כל היום הוא ברסלבית,

פופצן שיעורים, זען יעדן טאג אביסל חומש, יעדן טאג אביסל נ"ך, יעדן טאג אביסל משנה, יעדן טאג אביסל בבלי, יעדן טאג אביסל ירושלמי, יעדן טאג אביסל תוספתא, יעדן טאג אביסל רמבם, אביסל טור, אביסל שולחן ערוך, יעדן טאג אביסל מדרש רבה, יעדן טאג אביסל מדרש תנחומא, יעדן טאג זוהר הקדוש, תיקוני זוהר, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, וואס מוהרא"ש שרייבט, קוק אין שיחות מוהרא"ש, שארפע שטיקלעך, קענסט דיך נישט רופן קיין תלמיד היכל הקודש, נאר אויב דו לערנסט יעדן טאג די פופצן שיעורים.

קעגן האלאך געזאגט די דרייסט די פערט יאר און לייסט די ווייסט די טראק רעכע וואלט ער די טראק קלאפ פאר וואב און פאר קינד אין די די די מיט דעם טאטע מיט דער שישיב אלע אין בוזי די איך גאלד אפ דאס לוס א ביסל פארגיט די מיר איך האב לערן א שיער מיט דעם חי און דאס גייט מיר אזא קיק קום מיט צוויי אויגן מיט דעם חי אין רמבם דרשי אויף זיך מלאגו

עס קומט זיך יעצט הייליגע הייליגע חודש אלול ווערט געברענגט פון הייליגע צדיקים פון יעצט מיין גרויסן זיידע זכותו יגן עלינו האט ער מיר געזאגט אמאל זומער אין קאנטרי דא מאר איך האס געזען מיט ציגער ערב ראש חודש אלול פון יוליש איך שטי נעמען א משניות און עס יעדן טאג גורס זיין חי פרקים די הייליגע חתם סופר הייליגע חתם סופר האט אמאל גערעדט פון א יעקישע איד דאס איז מיין ווילן זוי גענאפט אין ליכטנשטיין דאס איז אין קאנט אנעמען אזוי מיט אן איינגעבויגענעם רוקן

אזוי האט ער זיך געפירט מיין זיידע ער פלעגט יעדן טאג זאגן חי פרקים משניות איך בין אויך גורס משניות איך האב עס אנגעפאנגען אויף דער עלטער אז מ'הייבט אן יונגער קען מען עס מער אויפכאפן קען איך שוין נאך קענען בעל פה האט ער מיר פארציילט אז ער האט באגלייט אמאל דעם ראב"ד נו איך געדענק נישט צו באגלייטן פון בית מדרש אהיים ער האט געבעטן אלס געבעטן איינער זאל מיטוואקן מיט אים אויפן וועג ווייל ער האט אלס געוואלט איינער זאל אים אויסהערן ווי ער זאגט משניות בעל פה פון זיין דירה ביזן הויז און פון אהין און צוריק זאגט ער הייב אן משניות, קומט יעצט חודש אלול, קומט יעצט חודש אלול, לאמיר יעצט אנהייבן נאכאמאל משניות, גיין כסדרן, צו זען צו פארשטיין מאימתי קורין את שמע בערבית, פון ווען ליינט מען קריאת שמע ביינאכט, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, דאס ווייס איך שוין וואס עס מיינט, ווייל ווי קומט קריאת שמע צו תרומה? סוף שמונה ושמונה, אויך נישט מיין. דברי רב אליעזר, די הייליגע רב אליעזר ווייסט אויך מיין. אין חומש מ'האט דאך אויך עפעס, איינער זאגט א ביסל. און זאג, דו זאג משניות, זאג. ס'זאל נישט דורכגיין קיין טאג אן לימוד התורה. קיין טאג אן לימוד התורה. נישטא אזא זאך איך ארבעט ביטער שווער און איך קען נישט עפענען די גמרא נישטא אזא זאך איך האב טייל ארבעט די מעשה וואס מען זייער חשוב דא דא א איד האט קינדער דא און האט שוין די קינדער שוין חתונה געהאט דא און זענען שוין מלמדים דא און ער האט מיר געזאגט אז ער ארבעט אזוי ביטער שווער קומט אהיים נאך א גאנצע ארבעט ביי קדם דארט דארפסטו זיצן פאר פסח דארף מען ארויסגעבן אזויפיל סחורה אז מיר קענען זיך שוין מיט קיין גויים ארבעטער קען דאך שלעפן אבער קען דאך שלעפן דעם באטל גרעיפ דזשוס ביז עס שטייען דארט אידן אידישע קינדער און באטלען אין די סופער דארט דאס קען אהיימ גיי אהיימקומען און באטלען דעם דעם שבת אבער ער מוז ארבעטן נישט אַכט שעה נײַן שעה צוועלף שעה פֿופֿצן שעה זעכצן שעה אַכצן שעה נאר איך קום נישט אן צו עפענען מיינע ספרים מיינע שיעורים, איך קום נישט אן צו לערנען גמרא. ס'איז נישט דא אז איך קום נישט אן, עפן די גמרא, מאך עס צו, עפן די גמרא, עפן די הייליגע גמרא. אוי תורה תורה תורה טאיערע אברהם תורה קדושה

ס'איז די גרעסטע, בעסטע הכנה פאר די הייליגע טעג. נעם די גמרא, זיי אנהייבן לערנען יעדן טאג גמרא. גיב נישט אויף דיין שיעור, בלייב אין דיין שיעור, בלייב מיט דיין חברותא, מ'דארף וויסן וואס טוט זיך אויף די וועלט, מ'דארף וויסן נייעס, אבער נעם א גמרא, נעם די הייליגע גמרא, הייב אן זאגן די ווערטער פון די גמרא, תורה לשמה! תורה לשמה פארן אייבערשטן, נעם די גמרא, זאג די הייליגע ווערטער פון די גמרא, און מען טרעפט די הייליגע תנאים, די הייליגע אמוראים, דער רבי זאגט אז מען עפנט אויף א ספר, די הייליגע גמרא, האסט דא די הייליגע צדיקים, מען קען רעדן צו אביי, מען קען רעדן צו רבא, דו האסט דעם אייבערשטן, קענסט דיך מתבודד זיין, בעטן דעם אייבערשטן, דאס איז די בעסטע רפואה, די בעסטע רפואה נעבעך אוי וואס טוט זיך אפ אויף די וועלט, אוי וואס טוט זיך אפ אויף די וועלט, יעדן מענטש, יעדע מענטש קוקסט אן א מענטש וואס איז ווי שטילערהייט, עפעס קאכט אין זיין מח, צו האט ער פחדים, צו האט ער שרעק, צו האט ער ענגזייעטי, און צו האט ער אנדערע עי בי סי, מען ווייסט נישט, מען גייט פון איין חכם צום צווייטן חכם צום דריטן חכם, נעם די גמרא, וועסט ווערן געזונט. וועסט ווערן געזונט, איך קען דא עדות זאגן ברבים אין בית מדרש פארנט פון ארון קודש, דא איז געווען בחורים אינגעלייט וואס האבן געהאט אסאך איבערגייעך, א ברסלב'ע ווארט, איבערגייעך, עבר עליו מה שעבר, גייט אריבער וואס גייט אריבער אויף אים, ער איז געגאנגען פון איין דאקטער צום צווייטן דאקטער, דריטן דאקטער, גענומען די משניות, גענומען די גמרא מיט. חקה גיא, חוקו ביה וחיית חזיר, יעדן טאג ארויסגעגאנגען פון אלע מיחוש'ן און פון אלע פראבלעמען, די תורה היילט א מענטש, די תורה מאכט געזונט א מענטש, די תורה מאכט פריי א מענטש, די מענטשן זענען משועבד, זענען משועבד צו מענטשן, וואס זאגט ער אויף מיך, און וואס זאגט מען אויף מיר, און וואס זאגט די עולם, און וואס זאגט אהער, און וואס זאגט אהין, נעם די גמרא, דו ווערסט אויסגעלייזט. הייבסט אן שפירן א אייבישטער שטאט אבער אז איך קען רעדן פון דעם און וועסט מיך אנקוקן ווי דו רעדסט פון פייער און וואסער פרוביר עס אויס פרוביר עס אויס זאלאנג דו האסט נישט אויסרייד שפראך מוז דער משוגעת צו זאגן מענטשן שטעלן מיך אסאך מאל אפ זאגן דו רעדסט זייער שיין האסט א מורא'דיגע כח אויף בחורים אבער וואס זענען וואס זענען נאנסענס צו זאגן

נישט זיין א גאנצע דף ווייל ווייל די טעג וואס וואס ס'קומט אויס די דף א די לעצטע דף פון מסכת בלייבט איבער אזוי איך זע די דף טאג א דף א פערפעקשן ס'מוז נישט זיין א גאנצע דף האסט א דף האסט די לעצטע דף אין די גמרא ענדיגט זיך אויף עמוד א' אויך פון אויבן פאר שורות און דאס איז א גאנצע דף יאטיגן דף

אנפאנג די ערשטע רגע ווערט מען פארטומלט פון דעם, נאכדעם פאלט מען אריין אין אזא מין מרה שחורה דעפרעשאן, עס העלפט נישט גארנישט פאר די מענטש, אז א מענטש קוקט רחמנא ליצלן עבירות, ווערט מורא'דיג דערביטערט. די וואכעדיגע סדרה זאגט דער רבי והיה עקב תשמעון, זאגט דער רבי והיה עקב תשמעון, והוי ווארט איך ווען קוקט מען אויף די ערשטע חלק פון מקיף סמך טען והוי יוז אמיש סמך והוי ווארט איך נישט נישט בשומר השם לכו את הברית זוג דרב די עיקר וואס א מענטש פאלט נעבעך אראפ אין פגם הברית א מענטש פאלט נעבעך אין עבירות קומט פון די קליפה וואס הייסט ל' י', ל' י' ת', לשון יללה, עצבות מרה שחורה, דאס מאכט א מענטש אראפפאלן, די רגע וואס קינדער, נו, בלייב זיצן, בלייב זיצן, מ'גייט שוין ענדיגן, מ'גייט שוין ענדיגן, די רגע וואס א מענטש הייבט אן קוקן עבירות, מ'היט זיך נישט די אויגן, א בחור'ל זאגט אים קוק דא, און א, דא, באהאלטן. ווערט אזוי צובראכן אזוי דערביטערט קומען אים ארויס אלע פימפלעך אויפן פנים און מ'גייט צום דאקטער זאל אים געבן א קרים פאר זיין סקין אים געבן א קרים פאר זיין סקין ער איז צובראכן צובראכן צובראכן מ'מוז נישט מיינען אז יעדער איינער וואס האט פימפלעך אויפן פנים זיי יא פאר טעלעפאן אבער דאס איז א בחור צובראכן אין אנדערע ציד דאס אינדערהיים איז נישט גיין נישט געשמאק זיין אבער דאס פארשידן שוין צובראכן צובראכן צובראכן

דו לערנסט זיך, יא? וואס קען מען דיך פארהערן? וואס קען מען דיך פארהערן? אַף די אַכצן יאָר האָט מען אָנגעטראָגן מיין שידוך, ברוך השם ס'איז געוואָרן, און מיין טאַטע, אַ גוטע שטרענגע טאַטע, אַזוי ווי עס דאַרף צו זיין, אַ גוטע חינוך, און איבער נאַכט איז ער שוין געלעגן אין בעט, ער קוקט מיר אָן, איינער וויל זיך טרעפן מיט דיר, וואָס קען מען דיך, וואָס קען מען דיך פאַרהערן? איך האב נישט געזאגט אלס בחור איך האב געלערנט. איך ווייס ווייטער גארנישט. אכצן יאר אין ישיבה. אכצן יאר אין ישיבה. ווי מען זאגט גארנישט. מיין טאטע וואס וואס קארעקט שוין. אקעי, איז נישט, איז נישט, וואס איז דאס וואס איך טון? שוין א מאמע געגעבן א שווערן קינד, שוין פארט. אין די שאפן האבן א קאזן. האט מיר אנגעהויבן אויפן וועג צו ניצן א תורה. איך גיי קען שטייט אין טויער שטייט א פוס איך גיי נישט קען גאנץ נאך אין די פוס איך האב עס שווער געווען אין נאך מיט פראנצעס עס וואט ער אבער דאס איז זוכט אין דאס מען פארהערן אין איך קען נישט אין איך וויל שטאנד איין אין די סיטי אין די סיטי פאר דאס צו ברענגען א מענטש קען פאר נישט נאר פאר גמור אין ער זוכט די הייליגע ווערטער פון די שנאר פאר וואס איז דאס איך זוכט נאר פאר נאר פאר נאר דאס היט אפ א מענטש פון עבירות, די רבי זאגט ס'וועט אים מאכן פאר א ערליכע איד, און רבי נתן אין סוף חיי מוהר"ן איז דא א שיחה וואס דאס איז געבעיסט אויף דעם שיחות הר"ן, סוף חיי מוהר"ן, אה די דריטע דריטע פאר די לעצטע שטיקל פרעגט דארט רבי נתן אז די שאלה דער רבי האט געזאגט די שיחה וואס איז געדרוקט אין סימן י"ט, האב איך געפרעגט דער רבי צו דאס גייט אויך אן אויף מענטשן וואס זענען אראפגעפאלן אין פגם הברית, דער מענטש קען דאך אויך עפעס טון, האט דער רבי געשריגן.

און איך לערן תורה, וועט די תורה מיך, וועט די תורה מיך אוועקנעמען פונעם אייבערשטן? די אלע זאכן וואס לערנען ס'דא אלע מיני אפיקורסים, וואס זיי גלייבן נישט אינעם אייבערשטן, און זיי נעמען די תורה פאר א לימוד, סתם צו קענען לקנטר. א בחור נעבעך, מיין ברודער, א בחור, נישט א בחור, א אינגערמאן דא, זאגט מיר מיין ברודער נעבעך אוועקגעפאלן פון אידישקייט, און ער האט א בעסערע קאפ פון מיר, און ער קען מסכתות אויסעווענדיג, און נאך אלץ האט ער דאך א געשמאק צו נעמען א מסכתא, און איך וואס האט ער געטראפן א גוי'איש מיידל, און ער זאגט אים פשט, מ'קען אין אין די געמאנט צו שייזן די קינדער ברענגען קינדער גויען נאכאמאל דאס הייסט תורה לקנטר איך נעם א משניות איך נעם א גמרא איך לערן פאר וואס לערן איך פאר וואס נעם איך יעצט די גמרא ווייל איך וויל זיין א איד וואס דארף איך די גמרא איך וויל זיין א איד וואס דארף איך די משניות זאגט דער רבי ס'וועט דיך ברענגען צו די גרעסטע מדריגה דיך מאכן פאר א צדיק

און אין די גראסערי איז די עולם מוטשעט זיך, אבער אמאל פאר הונדערט דאלער האסטו געדארפט אהיימטראגן דריי באקסעס, ס'איז גרינגער אויף די עולם, פאר הונדערט דאלער גייסטו אהיים מיט איין בעג און שוין אלעס מסודר, ס'איז דאך א דזשאוק? ער גייט אריין ער קויפט זיך א נאכטמאל, איך ווייס נישט וואס איז געשען דא, א בעג הונדערט דאלער דריי באקסעס חלום, מען האט געקענט אמאל אהיימגיין פאר הונדערט דאלער. מיט דעם איז ביידען מיט דעם און מיט יענעם און מען פארגעסט אז ס'דא א באשעפער אפשר לערנען אַ ביסל תורה, די קאָפּ וועט זיך אַ ביסל אויסלייטערן פֿון אַלע נײַעסן. וועסט אָנהייבן טראַכטן, וויי נישט אויף יעדער וועלט. איך ווינטש אַלע משתתפֿים, אַז עטס זאָלט אויך האָבן די נחת, און ענקערע קינדער זאָלן אויך, אויך זוכה זײַן, ענדיקן שס, און אַז נישט פֿאַר דער בר-מיצווה, דאַן איז נאָך דער בר-מיצווה. דער וויל נישט יעצט זיין זינגער, נישט קיין ציפי האט בארא, ווייל ווייל דיין שוואגער האט בר מצוה געהאט, דיין שוואגער נישט יעצט, האט בר מצוה געהאט, מיין טאטע, ניין גארנישט שלעכט וועגן דיר, דו ווייסט נישט, דו ווייסט נישט, גארנישט וועגן דיר, מיין טאטע איז אהיימגעקומען פון א בר מצוה, און מיין טאטע זאגט מיר, איך שטוין ווי עס זאגט ער, איך קום פון א בר מצוה וואס דער בחור גיבט א פשעטל וואס האט געבאכעט.

בין איך געלאפן אין בארא פארק איז געווען א תורה טעיפס גמ"ח, פארגעסן דעם איד'ס זיין נאמען, איז געווען אויף עיטינט עוועניו און פיפטי סטריט, אין א בעיסמענט, א איד האט ארויס א צעטל ווער ס'וויל ענדיגן שס, קען אויפפיקן טעיפס, קינדער האט עטס אמאל געזען א טעיפ? נישט סקאטש טעיפ, א טעיפ! טעיפ וואס מען זאגט ווי א סי די, ווייסט וואס זיי ווייסן א סי די? עטס אויך קענען זאגן פאר ענקערע קינדער וואס איז דען סידיס און.

יא, ס'דא אזא וואסער טרעגער, מען ברויך ביי א כלים און פיילעם, איך ווייס נישט. פלעג איך באקומען בר מצוה געלט, האב איך געווען אריינגעלייגט אין די בעק טאש, פאר מיין טאטע גייט מיך בעטן די געלט. אז דאס איז מיין בר מצוה געלט, דאס איז מיין בר מצוה געלט, און פארוואס גייען זיי דאס דאן פאר די עכט באלאנגט צו מיר, איך בין קיין טאטן, קיצור. און איך האב געהאט א איבעריגע צענער, בין איך געגאנגען קויפן צען טעיפס. און איך קויף אַ קליינע גמרא ברכות און איך גיי מיר אויסהערן ברכות. אין איך האָב אָנגעפאַנגען ברכות בית גימל דלת היי וואו ביז דף יוד דף יוד גימל. וואו האָב איך געטראָפן אַ גוטע איד מיר געזען זיצן אין בית מדרש אין פילן צייט ווי דו געדענקסט וואָס ס'שטייט דף בית דו ווייסט אַז ס'שטייט אַז אויב מען לערנט און מען פאַרגעסט איז עס שוין. נישט פונקטליך וואָס איז געווען און. ס'האט זיך געזאגט אז שייך איז דאס געווען פאר דארף מען פאר דארף ענדערש קענסטו נעמען איין משנה לערנען הונדערט מאל דאס וואס דאס איז אבער ברוך השם נעמט ענקערע קינדער לייגט אריין אין זיי ליבשאפט צו לערנען אפילו קען עס נישט יעצט מאכן קען עס מאכן נאך די בר מצוה נאך די חתונה און זיך אליין אויך א ביסל לערנען זעט אז די שטוב זאל זיין געבויט אויף א צדיק די שטוב זאל מען רעדן פון רעדן מען קען נישט געהאט א מגיד שיעור מיין פעטער מיין מאמע'ס א ברודער מגיד שיעור האט געזאגט פאר די בחורים אין ישיבה האט ער נאכגעזאגט פון הייליגן מנחת אלעזר הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו יא דאס שטייט דאס עלען זאגט ער אזוי, הייליגע מנחת אלעזר, די אלע וואס האבן זיך אין די שטיבער האבן זיך נישט גערעדט גארנישט פון פונעם אייבערשטן, פון צדיקים, יא זיי זענען זייער זייער ערליכע אידן, שטילערהייט געדינט דעם אייבערשטן, דאס איז טאקע נאר הנסתרות לה' אלקינו, אבער והנגלות, דעמאלטס בלייבט לנו ולבנינו, פלעגט ער זאגן פאר די בחורים ווען ער שטייט אויף צופרי,

קינדערלעך מ'דארף אהיים גיין, מנחה, אבער טאטי, מנחה, מנחה, קינדער זאלן וויסן, מ'שטעלט זיך, מ'גייט ווייטער פארברענגען, קודם גייט מען מנחה, נאכדעם גייט מען ווייטער שפילן, מנחה, טאטי אויב די קינדער ווייסן, טאטי דאווענט מנחה, מעריב, און מיין טאטע פלעגט מיך נעמען גיין אין די ברצינער הויף, איך בין א קליין קינד, ער האט מיך מיטגענומען יעדע מאל אריין געפרעגט א שאלה, מיר געגעבן יעדע מאל א, א לאלי.

די קינדער זיצן אין בית מדרש, ס'וואקט דורך א עלטערע איד, שטעל מיך אויף, און גיך דעם אויך, דארף זיך אויפשטעלן ס'איז א מצוה, די קינדער באקומען א הערצה א דרך ארץ, א תלמיד חכם איז אריינגעקומען, גיי צו, אים זאגן גוט שבת, נעמען א ברכה, נישט די חזל זאגן אין שבת, רבא זאגט, אלע וואס וואס האבן ליב א תלמיד חכם וועלן די קינדער זיין תלמידי חכמים, האט מורא פון א תלמיד חכם וועלן די אייגענע זיין תלמידי חכמים, און איז מכבד א תלמיד חכם מיט אלע זאכן וואס שטייט דארט פארוואס, ווייל די קינדער וואקסן אויף, וואס איז די טענה, דאס האט א משניות, טאטע האט געפארט יעצט. פאקט איין זיין משניות טאטע מ'גייט יעצט כ'האב מיין חומש מיין חומש מיין משניות מיין גמרא און די קליינע קינדער הייבן אן נאכצומאכן מ'הייבט אן ארויסצושלעפן די דאס איז די פראבלעם אין היכל הקודש מ'דארף טרעפן עפעס א לעזונג אויף דעם ווייל אלע ספרים האבן דאך אזאנע סטיקערס נו די קליינע קינדער זעען אז די טאטע זאמלט די סטיקערס הייבט מען אן ארויסצושלעפן אלע סטיקערס קומסט אהיים נאך א טאג ארבעט האסט א פייל ספרים האלט שוין סוף ליקוטי הלכות האלט שוין סוף מדרש